תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט שלשה שותפין הם באדם, דריי שותפים איז דא אין מענטש, הקדוש ברוך הוא דער אייבישטער ואביו ואמו, זיין פאטער און זיין מוטער, בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, ווען א מענטש גיט אפ כבוד זיין פאטער און זיין מוטער, אמר הקדוש ברוך הוא זאגט דער אייבישטער מעלה אני עליהם, איך טו רעכענען אויף זיי כאילו דרתי ביניהם, ווי איך וואלט געוואוינט צווישן זיי, וכיבדוני, און די עלטערן זיי וואלטן מיר אפגעגעבן כבוד. אויף וועם גייט ארויף עליהם? דאס גייט ארויף אויף די עלטערן, ס'איז דער שטאלץ פון די עלטערן וואס זיי האבן ערצויגן אזעלכע קינדער וואס ערהאלטן דעם כיבוד אב ואם, און אזוי ווערט זיך דערמאנט, די מפרשים זאגן דאך, אז איש און אישה איז אין איש איז דא א י' אין די אישה איז דא א ה' איז צוזאמען איז עס דער נאמען פון אייבערשטן דאס הייסט אז אויב מען פירט זיך אויף ווי איש ואישה דעמאלט רוט די שכינה צווישן זיי און אויב חס ושלום אז עס פעלט איז דעמאלט טא גייט אוועק דער יוד פון איש און די קא פון די אישה בלייבט עס אש און אש. תניא האט מען געלערנט רבי אומר רבי זאגט גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם די זאך איז באוויסט פאר דעם וואס האט געזאגט און די וועלט איז געווארן דער אייבישטער הייסט עס ווייסט שבן מכבד את אמו יותר מאביו, א מענטש גיט אפ, דער זון גיט אפ כבוד דער מאמען מער ווי דעם טאטן, מפני שמשדלתו בדברים, ווייל די מאמע רעדט צו אים ווייכע ווערטער. לפיכך דעריבער הקדים הקדוש ברוך הוא האט דער אייבישטער געפעדערט כיבוד אב לכיבוד אם, שטייט כבד את אביך ואת אמך, פריער ווערט דערמאנט אין כבוד האב, וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, און ס'איז באוויסט פאר דעם וואס האט געזאגט, און דורך זיין זאגן איז געווארן די וועלט, שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו, דער זון האט מורא פון זיין טאטן מער ווי ער האט מורא פון דער מאמע, מפני שמלמדו תורה, ווייל דער טאטע לערנט אים תורה, איז ער מער אונטערטעניג, האט ער מעהר מורא פאר אים, לפיכך דעריבער הקדים הקדוש ברוך הוא, דער אייבישטער פריער דערמאנט מורא האם למורא האב, שטייט איש אמו ואביו תיראו, פריער ווערט דערמאנט אם און נאכדעם א. תני תנא קמיה דרב נחמן, האט א תנא געלערנט פאר רב נחמנ'ן, בזמן שאדם מצער את אביו ואת אמו, ווען א מענטש איז מצער זיין פאטער און זיין מוטער, אמר הקדוש ברוך הוא, זאגט דער אייבישטער, יפה עשיתי, איך טו גוט, שלא דרתי ביניהם וואס איך געפין זיך נישט צווישן זיי, שאלמלי דרתי ביניהם, ווען איך זאל וואוינען צווישן זיי, ציערוני, וואלטן זיי מיר אויך מצער געווען, און ווי מיר האבן פריער דערמאנט אז עס גייט ארויס דער י' פון דעם איש און פון דעם ווארט אישה די ה', איז עס דעמאלט טויג עס נישט, זעט מען פון דעם אויך אז דאס אפגעבן כבוד די פאטער און מוטער איז נישט בלויז אז ס'איז א מצוה פון כבוד, נאר דאס טוט אויך ברענגען גליק צו די עלטערן. אמר רבי יצחק, האט רבי יצחק געזאגט, כל העובר עבירה בסתר, באהאלטענערהייט טוט ער אן עבירה, דאס הייסט, מיט מענטשן רעכנט ער זיך. ער האט מורא פאר מענטשן, אדער פאר הקדוש ברוך הוא האט ער נישט קיין מורא, הייסט עס אז דער אייבישטער זעט נישט אז ער טוט עבירה, כאילו דוחק רגלי שכינה איז גלייך ווי ער שטויסט אוועק רגלי שכינה, ער זאגט אז די שכינה איז נישט דא פארהאנען, והא ראיה ער שעמט זיך נישט פארן אייבישטן, שנאמר שטייט אין פסוק כה אמר השם, אזוי האט דער אייבישטער געזאגט השמים כסאי, די הימל איז מיין שטול, והארץ הדום רגלי, און די ערד איז מיין פיס בענקל, און דער וואס טוט אן עבירה באהאלטן, זאגט ער, איז גלייך כדוחק רגליו, צו זאגן אז דער אייבישטער איז דא נישט דא. אמר רבי יהושע בן לוי האט רבי יהושע בן לוי געזאגט, אסור לאדם שיהלך ארבע אמות, א מענטש טאר נישט גיין ד' אמות בקומה זקופה, שטיין ווי מען זאגט אזוי ארויפגעהויבענע הויעך, שנאמר ווי שטייט אין פסוק מלוא כל הארץ כבודו, און דער וועלכער גייט בקומה זקופה איז ווי איינער זאגט דאס איז מיין, ד' אמות איז דאך די מקום של אדם דאס איז מיין דאס איז מיין רב הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ארבע אמות רב הונא בריה דרב יהושע נישט געגאנגען ד' אמות בגילוי הראש אן צוגעדעקטע קאפ אמר האט געזאגט שכינה למעלה מראשי די שכינה איז הויך איז העכער פון מיין קאפ איז נישט דרך ארץ'דיג צו גיין בגילוי הראש רש י. ברוך השם, מסכת קידושין, דף ל"א עמוד א', די שורה הייבט זיך אהן מיט דעם ווארט אמר, שאל בן אלמנה אחת, א זון פון אלמנה האט געפרעגט את ר' אליעזר, ר' אליעזר, אבא אומר השקיני מים, דער טאטע זאגט מיר איך זאל אים דערלאנגען וואסער צו טרינקען, ואימא אומרת, און די מאמע זאגט, השקיני מים, דערלאנג מיר וואסער צו טרינקען. איזה מהם קודם, וועמען דארף מען פריער דערלאנגען? אמר לו, האט רבי אליעזר אים געענטפערט, הנח כבוד אמך, לאז אפ דעם כבוד פון דיין מאמע. ועשה כבוד אביך, און ס'ערשטע דארפסטו טראכטן וועגן כבוד פון דיין טאטע, שאתה ואמך חייבין בכבוד אביך, ווייל דו און דיין מאמע זענען מחויב פון כבוד פון דיין טאטע, אין אמת'ן האט ער נישט געדארפן זאגן מיט דעם לשון אבא, אבא די טייטש מיין טאטע, פון לשון אבא ווייזט אויס אז ער האט געפרעגט די שאלה, אויף זיך אליין, ער איז דאך געווען א בן אלמנה, ער האט געדארפן פרעגן אב, אם, בא לפני רבי יהושע, נאכער איז ער געקומען פאר רבי יהושע'ן און ער האט געפרעגט די שאלה, אמר לו כך, האט ער אים אויך געזאגט רבי יהושע די זעלבע זאך וואס רב לעזער האט אים געזאגט. אמר לו, האט דער בן אלמנה געזאגט צו רבי יהושע'ן, רבי, נתגרשה, אז ס'איז געווארן גע'גט, מהו, אז ס'איז געווארן גע'גט, איז דאך שוין די מאמע נישט מחויב אין כבוד פון טאטן, ווי איז דעמאלט? וועמען דארף מען אפגעבן כבוד פריער, דערלאנגען דעם טאטן דעם כוס צו דער מאמע? אמר ליה האט אים רבי יהושע געזאגט, מבין ריסי עיניך ניכר, פון די ברעמען פון דיינע אויגן איז קאנטיק, ווייל ע, די ברע פון דעם אסאך וויינען טוט ארויספאלן די האר פון די ברעמען, און פון דעם איז קאנטיק, שבן אלמנה אתה. אז די ביסט א בן אלמנה און די שאלה דארפסטו נישט האבן למעשה נאר די ווילסט זיך פרעגן ווי די דין איז. רבי. אפשר איז דאס בן אלמן נישט בן אלמנה, נאר פשטות איז אזוי אז די מאמע איז אן אלמנה און די מאמע וויינט, טוט ער מיטוויינען מיט די מאמע אויב ער זאל נישט זיין א אלמן עס הייסט קיין מאמע נישט האבן וואלט ער אפשר נישט אזויפיל געוויינט. הטל להם מים בספל, טוה זיי אריינגיסן וואסער אין א ספל, ספל איז א גרויסע כלי, ס'זאל זיין גענוג וואסער פאר ביידע, וקעקע להם כתרנגולים, טוה זיי ווי מ'זאגט אזוי יא, ווי מ'טוט דארטן מקעקע זיין. פאר די תרנגולים. דרש עולא רבה האט עולא רבה געדרשנט אפיתחא דבי נשיאה ביי די טיר פון נשיא. מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק יודוך ה' ס'וועלן דיר לויבן כל מלכי ארץ אלע מלכים פון דער ערד כי שמעו ווייל זיי האבן געהערט אמרי פיך די רייד פון דיין מויל. מאמר פיך לא נאמר. זיי האבן געהערט א לשון יחיד שטייט נישט אלא אמרי פיך, ווייזט אויס אז ווען האבן זיי דיר געלויבט, פון איין דיבור האבן זיי נאך נישט געלויבט, נאר ווען זיי האבן געהערט אמרי עטליכע מאמרים. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא ווען דער אייבישטער האט געזאגט אנכי לא יהיה לך אז מען זאל נישט דינען קיין עבודה זרה, אמרו אומות העולם האבן די גוים געזאגט לכבוד עצמו הוא דורש, ער דרשנט זאכן וואס ס'וועט זיין כבוד כיוון שאמר כבד את אביך ואת אמך, דער אייבערשטער האט געזאגט כבד את אביך ואת אמך, חזרו והודו האבן זיי שוין מודה געווען למאמרות הראשונות, איז אוודאי און אוודאי אז מען דארף אפגעבן כבוד אביו ואמו, איז אוודאי און אוודאי דארף מען אפגעבן כבוד דעם אייבערשטן. דאס איז די טייטש, יודוך ה' כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך, ווען זיי האבן געהערט עטליכע מאמרים, זיי האבן שוין געהערט דעם כבד את אביך ואת אמך, האבן זיי שוין געזאגט אז אנכי לא יהיה איז אויך ריכטיג. רבא אמר, רבא זאגט מהכא פון דעם פסוק, ראש דברך אמת. ראש דברך, נאר דער ראש פון זיינע ווערטער איז אמת, ולא סוף דברך. אלא נאר מען מיינט אזוי, מסוף דברך ניכר, פון דעם סוף פון דיינע ווערטער איז קענטיג, שראש דברך אמת. דער פסוק האט נאר געדארפן זאגן דברך אמת, וואס זאגט ער דעם ראש? ער גייט מיר זאגן אז נאכער האט מען געזען אז ראש דברך אמת. בעו מיניה מרב עולא, מ'האט געפרעגט א שאלה פון רב עולא, עד היכן כיבוד אב ואם, ווי ווייט דארף א מענטש זיך איינשטעלן אין דער מצוה פון כיבוד אב ואם? אמר להם, האט רב עולא געזאגט צו זיי, צאו וראו, גייט ארויס און זעהטס, מה עשה נכרי אחד, באשקלון, וואס א גוי האט געטאן אין דער שטאט אשקלון, ודמא בן נתינה שמו, זיין נאמען איז געווען דמא בן נתינה, פארוואס דארף ער דערמאנען דעם נאמען פון שטאט און זיין נאמען, נאר די גמרא זאגט אין בבא בתרא ענדע ערשטן פרק דארט דער איוב, וויל מען זאגן משל היה, זאגט די גמרא אויב אזוי פארוואס זשע ווערט דערמאנט שם עירו, די גמרא גייט מיר דא זאגן דעם נאמען פון די שטאט און זיין נאמען, צו וויסן אז דאס איז נישט קיין משל, נאר דאס איז א אמת'ע מעשה, ווען איך ווען איך זעה איך טוה דערמאנען שמו ושם עירו. פעם אחת ביקשו חכמים פרקמטיא בשישים ריבוא שכר, אמאל האט מען געדארפן ביי אים די חכמים געדארפן טון ביזנעס וואס ער האט געקאנט פון דעם פארדינען, זעכציק צענער טויזענטער. זעקס הונדערט טויזענט דינרי זהב האט ער געקאנט פארדינען. והיה מפתח מונח, די שליסל איז געליגן, די שליסל איז געליגן תחת מראשותיו של אביו, צו קאפנס פון טאטן, ולא ציערו, און ער האט אים נישט מצער געווען. תוספות זאגט דא אויך אז אין ירושלמי שטייט אביסל אנדערש אז די פיס זענען געווען אויסגעשפרייט אויפן קעסטל, אמר רב יודא אמר שמואל, האט רב יודא געזאגט פאר שמואל'ן, שאלו את רבי אליעזר, מען האט געפרעגט רבי אליעזר'ן, עד היכן כיבוד אב ואם, ווי ווייט איז די מצוה פון כיבוד אב ואם? אמר להם האט ער געזאגט צו זיי, צאו וראו גייטס ארויס און זעה מה עשה נכרי אחד לאביו באשקלון, וואס איין גוי האט געטאן צו זיין טאטן אין אשקלון, ודמא בן נתינה שמו, דער נאמען פון דעם גוי איז דמא בן נתינה, ביקשו ממנו חכמים אבנים לאפוד. די רבנים, די חכמים האבן געוואלט ביי אים קויפן שטיינער פאר דעם אפוד. בשישים ריבוא שכר, ער וואלט פאר דעם פארדינט זעכציג צענער טויזנטער. ורב כהנא מתני, רב כהנא האט געלערנט בשמונים ריבוא, וואלט געקאנט פארדינען אכציג צענער טויזנטער. והיה מפתח מונח, דער שליסל איז געליגן תחת מראשותיו של אביו, צוקאפנס פון זיין פאטער, ולא ציערו, און האט אים נישט מצער געווען. דער טאטע איז דארט געשלאפן, און האט ער נישט געוואלט דעם אביו. לשנה אחרת, א יאר שפעטער, נתן הקדוש ברוך הוא שכרו, האט אים דער אייבישטער אפגעצאלט זיין שכר, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו, ס'איז געבוירן געווארן אין זיין סטאדע א קו וואס איז אינגאנצן רויט, און די אידן האבן דעמאלט געדארפן האבן א פרה אדומה. נכנסו חכמי ישראל אצלו, די אידן זענען אריינגעגאנגען צו אים קויפן די פרה אדומה, אמר להם האט ער געזאגט צו זיי, יודע אני בכם איך ווייס אין אייך, שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם, וויפיל געלט איך זאל נאר פארלאנגען, אתם נותנים לי וועט איר מיר באצאלן, אלא נאר אין אני מבקש מכם, איך וויל נישט פון אייך, אלא אותו ממון נאר די געלט שהפסדתי וואס כ'האב געהאט שאדן בשביל כבוד אבא. צוליבן כבוד פון טאטן. זעט איר וואס א גוי איז? ער זאגט שהפסדתי, ער האט געהאט שאדן. א איד טוט א מצוה, וויפיל ס'זאל אים קאסטן די מצוה, וועט ער קיינמאל נישט זאגן ער האט געהאט שאדן. והא ראיה, מ'וועט וועלן פאר דעם אפקויפן, איינער וועט וועלן אפקויפן א איד וואס האט געטון א מצוה, וועט ער כל הון דעלמא נישט פארקויפן. אבער ביי א גוי, ער האט טאקע געטון. אבער עס האט אים וויי געטון שהפסדתי, ער וויל מ'זאל אים צוריק געבן דעם שאדן. ואמר רבי חנינא, נאך האט רבי חנינא געזאגט, ומה דאך מי שאינו מצווה ועושה, דער וואס איז נישט געבאטן, כך, טוט דער אייבישטער אזוי פיל באצאלן זיין שכר, דער גוי איז דאך נישט געבאטן מיט דער מצוה כיבוד אב, דאך האט ער געהאט אזויפיל שכר. מצווה ועושה, דער וואס אויף אים א חיוב מקיים זיין די מצווה, על אחת כמה וכמה. וואס איז דער קל וחומר? דער קל וחומר זאגט תוספות איז, ווייל דער מענטש וואס איז מצווה ועושה האט מורא טאמער וועט ער עובר זיין אויף דעם, דער וואס איז נישט געבאטן האט דאך פת בסלו, ער וועט יא טון, וועט ניט טון, וועט נישט האבן קיין עבירה, דער וואס איז מצווה ועושה ער ציטערט, אנדערע לערנען, ווייל דעמאלט איז דאך די יצר הרע א שטארקערע, דער וואס איז נישט מצווה ועושה וואס גייט אים אן אין יצר הרע, טו יא טו ניט, דער עיקר וויל ער דאך אז זאל עובר זיין הפך הרצון. דאמר רב חנינא, רב חנינא האט געזאגט, גדול, ס'איז גרעסער מצווה ויוסר, דער וואס איז געבאטען און טוט די מצוה, ממי שאינו מצווה ועושה פון דעם וואס איז נישט געבאטען און טוט די מצוה. אמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט, מריש הוה אמינא אין אנפאנג האב איך געזאגט, רב יוסף איז געווען א סגי נהור ער האט נישט געזען, האט ער געזאגט איך האב געפלעגט זאגן, מאן דהוה אמר לי דער וואס וועט מיר זאגן הלכה כרב יהודה, די הלכה איז ווי רב יהודה דאמר וואס ער זאגט, סומא פטור מן המצוות, א בלינדער איז פטור פון מצוות, דער וואס וועט מיר זאגן אז די הלכה איז אזוי, עבידנא יומא טבא לרבנן, וויל איך מאכן א יום טוב פאר די רבנים, פארוואס? כ'וועל מאכן א סעודה פאר די רבנים, דהא לא מיפקידנא, איך בין נישט געבאטן צו טון די מצוות, כ'בין דאך בלינד, והא עבידנא, און דאך טו איך די מצוות. איז דער שכר גרעסער. אבער השתא יעצט דשמעיתא, כ'האב געהערט להא דאמר רב חנינא, דאס וואס רב חנינא זאגט, גדול ס'איז גרעסער מצווה ועושה, יותר מער ממי שאינו מצווה ועושה. אדרבה, א מערער שכר איז דער וואס איז מצווה ועושה, איז פארקערט, מאן דאמר לי דאין הלכה כרב יהודה, דער וועלכער וועט מיר זאגן אז די הלכה איז נישט ווי רבי יהודה אז סומא איז פטור פון מצוות, נאר דער וועט זאגן איך בין יא מחויב פון מצוות, עבידנא יומא טבא לרבנן, וויל איך מאכן א יום טוב צו די רבנים. כי אתא רב דימי אמר, ווען רב דימי איז געקומען האט ער דערציילט, פעם אחת איינמאל היה לובש סירקון של זהב, איינמאל איז דער דמא בן נתינה, געווען אָנגעטאָן אַ מלבוש, וואָס דער מלבוש איז געוועזן געוועבט מיט גאָלדענע פעדעם. והיה יושב בין גדולי רומי, און ער איז געזיצן צווישן די גדולים פון רומי. ובאתה אמו, געקומען זיין מאַמע.

ממילא האט זי דאך געקאנט זיך צוריק האלטן, ובפרט אז זי איז נישט נארמאל, דאך ולא הכלימה, ער האט זי נישט פארשעמט. תנא אבימי בריה דרבי אבהו, האט אבימי דער זון פון רבי אבהו געלערנט, יש מאכיל לאביו פסיוני, איינער גיט צו עסן דעם טאטן, ווי מען זאגט, זייער גוטע עופות, ווי מען זאגט עס אויף אידיש טייבעלעך, וטורדו מן העולם. און דאס געבן עסן דעם טאטן די גוטע זאכן טוט אוועקנעמען דעם זון פון דער וועלט, ער האט מיט דעם אן עבירה. ויש מטחינו ברחיים, און א אנדערע מאכט דעם טאטן ארבעטן א שווערע ארבעט, ומביאו, און ער ברענגט אים לחיי עולם הבא, ברענגט רש"י אראפ א ירושלמי דארטן שטייט א מעשה איבער צוויי מענטשן, איין מענטש איז געווען רייך, ער האט געגעבן צו עסן דעם טאטן די בעסטע די שענסטע, איינמאל האט אים דער טאטע געפרעגט פון וואנען האסטו די רייכטום, זאגט ער דו אלטער וואס ארט דיר, מאל און עס, מאל און עס. פאר אזעלכע ווערטער איז טורדו מן העולם, ס'איז דאך א מעשה געווען ביי א צווייטן. איינער האט גע. זיין ארבעט איז געווען זיין פרנסה זאל מאלן מיט א מיל. די אמאליגע מילן, היינט אויכעט צוויי שטיינער, מען דרייט דעם אויבערשטן שטיין אויף דעם אונטערשטן שטיין, ס'איז זייער א שווערע ארבעט. און דער מענטש האט געהאט א אלטן טאטן, און דער טאטע האט נישט געארבעט, רעטייערט, האט דער מלך געשיקט רופן דעם טאטן ער זאל קומען ארבעטן ביי דעם מלך. האט דער זון געזאגט צום טאטן, טאטע, איך וועל גיין אנשטאט דיר צום מלך, איי וועגן פרנסה? גיי דו מאל, ווען מען גייט צום מלך ווייסט מען נישט וואס איז די ענדע. דאס איז דער צווייטער וואס ווערט דא דערמאנט, טאקע מטחינו ברחיים, אבער דאס וואס האט אים געמאכט מאלן ברחיים, ער האט דאך געמוזט, ווייל ער האט געוואלט ראטעווען דעם טאטן ער זאל נישט גיין לעבודת המלך, דעמאלט זאגן מיר, ומביאו לחיי עולם הבא. אמר רב אבהו, האט רב אבהו געזאגט, כגון אבימי ברי, מיין זון אבימי קיים מצות כיבוד, ער איז מקיים די מצוה פון כיבוד אב. חמשה בני סמכי, פינף זין סמכי, אנדערע טייטשן זיי האבן געהאט סמיכה, אנדערע טייטשן סמכי, זיי זענען געווען סמוכים על שלחנו, זיי האבן ביי אים געגעסן, ער האט זיי אויסגעהאלטן, ממילא האבן זיי דאך אים געפאלגט. הוה ליה לאבימי, האט געהאט אבימי בחיי אביו, ווען דער טאטע זיינער רב אבהו האט נאך געלעבט, וכי הוה אתא רב אבהו, ווען ר' אבהו איז געקומען צו זיין זון אבימי קרי אבבא האט גערופן אויף דער שוועל רהיט ואזיל איז אבימי געלאפן און געגאנגען ופתח ליה ער האט געעפנט ער האט נישט געלאזט די קינדער זאלן גיין עפענען דעם זיידן נאר ער אליין איז געגאנגען ואמר ער האט געזאגט אין אין איך גיי דיר עפענען עד דמטאי התם ביז ער איז געקומען צו דער טיר האט ער געזאגט אט אט אט איך גיי דיר עפענען יומא חד איינמאל אמר ליה האט ר' אבהו געזאגט. צו אבימי'ן, אשקיין מיא. גיב מיר צו טרינקען וואסער. אדאייתי ליה, ביז ער האט אים געברענגט די וואסער. נמנם, האט ר' אבהו אנטדרימלט געווארן. גחין, ר' אבהו האט זיך איינגעבויגן, קאי עליה איז אזוי האט געשטאנען מיט די וואסער עד דאיתער, ביז דער טאטע האט זיך אויפגעוועקט. דאס הייסט כיבוד אב. איסתייעא מילתא האט דער אייבישטער אים געהאלפן, ודורש אבימי מזמור לאסף, די קאפיטל מזמור לאסף איז אים געווען שווער די זאך, האט נישט פארשטאנען, איז די צייט וואס האט זיך איינגעבויגן האט ער פארשטאנען צו דרש'ענען די קאפיטל מזמור לאסף, אנדערע זאגן. מען מיינט נישט די גאנצע קאפיטל נאר דעם ערשטן פסוק, אין פסוק שטייט מזמור לאסף אלוקים באו גוים בנחלתך, איז דאך דא א קשיא, אויב באו גוים בנחלתך וואס פאר א מזמור איז דאס, דארף דאך שטיין קינה לאסף, אסף האט געקלאגט אויף דעם וואס בית המקדש איז געווארן חרוב, האט ער אזוי גע'דרש'נט, אסף האט געלויבט דעם אייבערשטן, וואס דער אייבישטער האט זיין כעס געבן אויסגעלאזט אויף די עצים און די אבנים, און אבער נישט אין אידישן פאלק. דאס איז דער טייטש, מזמור לאסף באו גוים בנחלתך, טמאו את היכל קדשך, דאס האט ער אבער נישט געטון קיין שלעכטס צו אידן. אמר ליה רב יעקב בר אבוה לאביי. האט רב יעקב דער זון פון אבוה'ן געפרעגט אביי כגון אנא, אזעלכע ווי איך, דער טאטע האט מיר ליב און די מאמע האבן מיר ליב, עד דאתינא מבי רב, ווען איך קום אהיים פון בית מדרש פון לערנען, אבא מדלי לי כסא, דער טאטע דערלאנגט מיר א כוס, ואמא מזגה לי, און די מאמע דערלאנגט מיר א כוס צו טרינקען, היכי איעביד, ווי זאל איך טון, פון וועמען זאל איך נעמען? אמר ליה האט ער אים געזאגט, מאמך קביל, פון דיין מאמען זאלסטו נעמען, מאביך לא תקבל, פון דיין טאטן זאלסטו נישט נעמען. דכיוון דבר תורה הוא, חלשה דעתיה, ווייל דער טאטע איז א בר תורה, איז אז דו וועסט נעמען פון אים א ארבעט וועט ער האבן אמאל חלישות הדעת. דערציילט די גמרא א מעשה, רב טרפון הוה ליה ההיא אמא, רב טרפון האט געהאט א אלטע מאמע, דכל אימת דהות בעיא, שטענדיג ווען זי האט געוואלט למיסק לפוריא ארויפצוגיין אויפן בעט, גחין, האָט ער זיך אײַנגעבױגן, וסליק לה, און זי איז אַזױ אױף אים אַרױפֿגעגאַנגען, אַרױפֿגעגאַנגען אין בעט. וכל אימת דהות נחית, װען זי האָט געדאָרפֿן אַראָפּגײן פֿון בעט, נחתת עלויה, איז אױף אים אַראָפּגעגאַנגען. אתא, איז ער געקומען וקא משתבח בי מדרשא, ער האָט זיך געלױבט אין בית-מדרש, אַז ער האָט דעם זכות מקיים צו זײַן כּיבוד אם. אמרי ליה. האבן די חכמים געזאגט צו אים, עדיין לא הגעת לחצי כיבוד, האסט נאך נישט דערגרייכט צו האלבן כיבוד, כלום זרקה ארנקי בפניך לים ולא הכלמתה, האט זי דען אריינגעווארפן א בייטל מיט געלט דיינע אין ים אריין, און ס'זאל אויף דיר נישט ווירקן און זאלסט איר נישט זאגן קיין שלעכטע ווארט. רש"י. מיר וועלן לערנען דעם צווייטן תוספות. רב טרפון הוה ליה אמא, יש בירושלמי, ס'איז פארהאנדן אין ירושלמי א מעשה, פעם אחת, איין מאל, אימיה דרב טרפון איבדה פוזמקי דידה, די מאמע פון רב טרפונ'ען האט פארלוירן דעם זאק בחצרה אין חצר, ויצתה ממיטתה, זי איז ארויסגעגאנגען פון איר בעט לבקשה, צו זוכן די פוזמקי. ושם רב טרפון ידו, האט רב טרפון אונטערגעלייגט זיין האנט, תחת רגליה, אונטער אירע פיס, על הקרקע, אויף דער ערד, שלא תטנף רגליה, זאל ניט מאכן שמוציג אירע פיס, והיתה דורסת על ידו, און זי האט געטרעטן אויף זיינע הענט. ועוד איתא בירושלמי, נאך א מעשה איז דא אין ירושלמי, דאמיה דרבי ישמעאל, די מאמע פון רבי ישמעאל'ן, כל שעתא ושעתא, יעדן מאל דארף וואאס רבי ישמעאל מבית מדרשו, ווען רבי ישמעאל איז געקומען פון בית המדרש, היתה רוחצת את רגליו, האט זי געוואשן זיינע פיס, והיתה שותה את המים, נאכער האט זי געטרונקען די וואסער אין וועלכע זי האט געוואשן זיינע פיס. כששמע רבי ישמעאל, ווען רבי ישמעאל האט געהערט שהיתה עושה כך, אז זי טוט אזוי, היה מסרב בדבר, האט ער נישט געוואלט מער זאל אזוי טון. עד שבאת לפני חכמים, ביז די מאמע פון רבי ישמעאל'ן איז געקומען פאר די חכמים, והיתה קובלת על רבי ישמעאל בנה, זי האט זיך געקלאגט אויף איר זון רבי ישמעאל, שלא היה מקיים מצוות כיבוד, זי איז געקומען צו גיין אין בית מדרש און זי האט געזאגט, איר זון רבי ישמעאל איז נישט מקיים די מצוה פון כיבוד אם, ונבהלו חכמים בדבר, די חכמים האבן זיך דערשראקן, רבי ישמעאל זאל נישט מקיים זיין מצוות כיבוד? ושאלו לרבי ישמעאל, האבן זיי געפרעגט רבי ישמעאל, וואס קלאגט זיך עפעס די מאמע אויף דיר? וסיפר להם המעשה, האט ער זיי דערציילט. וציוו לו, האבן זיי אים געבאטן, שיניחנה, ער זאל איר לאזן לעשות רצונה, זאל טון דאס וואס זי וויל. זי וויל וואשן זיינע פיס און טרינקען די וואסער, ובענין זה הוא כיבוד, אין דעם ענין וואס מען פאלגט, דאס איז כיבוד. גמרא, רב יוסף כי הוה שמע רב יוסף ווען ער האט געהערט קל כרעא דאמיה, דעם קול פון די טריט פון זיין מאמען, אמר, האט רב יוסף געזאגט, איקום מקמי שכינה דאתיא איך וועל זיך אויפשטעלן פאר די שכינה וואס קומט, רב יוסף איז דאך געווען א סגי נהור, האט ער נישט געזען ווען זי קומט, נאר פון די טריט האט ער געוואוסט דאס איז די מאמע. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, אשרי מי שלא חמאן. גוט איז דער מענטש וואס ער האט נישט געזען די אב ואם, ווייל אז מען קען נישט מקיים זיין זייער כבוד וויפיל מען דארף, קען מען דאך ווערן אויף דעם געשטראפט. ר' יוחנן כי עברתו אמו, ר' יוחנן ווען זיין מאמע האט מיט אים פארשוואנגערט מת אביו איז דער טאטע געשטארבן, ילדתו ווען די מאמע האט אים געבוירן מתה אמו איז געשטארבן זיין מאמע, וכן אביי, אביי איז אויך אזוי געוועזן ווען די מאמע האט פארשוואנגערט איז דער טאטע געשטארבן, און ווען די מאמע האט אים געבוירן איז זי געשטארבן, אנדערע לערנען דאך דעריבער איז זיין נאמען אביי, אביי איז די ראשי תיבות אשר בך ירוחם יתום, דער ריכטיגער נאמען זיינע איז געוועזן נחמני, אנדערע לערנען אז דער ריכטיגער נאמען איז געווען אביי, נאר ווייל רבה האט אים ערצויגן ביי זיך אין שטוב, האט אים רבה גערופן אויף דעם נאמען פון זיין טאטן, רבה בר נחמני, האט ער אים גערופן נחמני. פרעגט די גמרא, איני, עס איז דאך ניט אזוי, והא דאך אמר אביי אמרה לי אם, ס'ווערט דערמאנט אין גמרא אסאך מאל, אביי זאגט אמרה לי אם, האט ער דאך יא געהאט א מאמע זי האט אים געזאגט, ענטפערט די גמרא, ההיא מרבינתיה הואי, דאס איז נישט געווען די מאמע, נאר די וואס האט אים ערצויגן. רב אסי הוה ליה ההיא אימא זקנה, רב אסי האט געהאט א אלטע מאמע. אמרה ליה, האט זי געזאגט צו אים, בעינא תכשיטין, זי וויל צירונג, דזשולרי, עבד לה האט ער געמאכט פאר איר. בעינא גברא, איך וויל א מאן חתונה האבן, האט ער גענטפערט נייעין לך, כ'וועל דיר נאכזוכן. האט זי געזאגט, בעינא גברא דשפיר כוותך, איך וויל אזא מאן וואס איז אזוי שיין ווי דו. שבקה האט ער איר אפגעלאזט, ואזל לארעא דישראל, געגאנגען אין ארץ ישראל. שמע האט ער געהערט דקא אזלה אבתריה אז זי גייט נאך אים, זי קומט אין ארץ ישראל, זי איז נישט געוועזן ביי דעם קלארן דעת ווי ס'איז דערמאנט אין די מפרשים, האט ער געוויסט ער קען נישט מקיים זיין ווי געהעריג די מצוה פון כיבוד, אתא לקמיה דרבי יוחנן. איז רב אסי געקומען פאר רבי יוחנן אמר ליה האט אים געפרעגט מהו לצאת מארץ לחוצה לארץ צו מעג איך ארויסגיין פון ארץ ישראל אין חוץ לארץ אמר ליה האט ער אים געזאגט אסור דו טארסט נישט האט ער אים געפרעגט לקראת אמא מהו אנטקעגן גיין די מאמע ווי איז די דין אמר ליה האט ער אים געזאגט איני יודע איך ווייס נישט אתרח פורתא האט זיך אויפגעהאלטן רב אסי א שטיקל צייט, הדר אתא, און איז נאכאמאל געקומען פרעגן רבי יוחנן, פריער האט ער געזאגט ער ווייסט נישט, אפשר יעצט ווייסט ער שוין? אמר ליה, האט רבי יוחנן געזאגט צו רב אסי'ן אסי נתרצית לצאת? דו ווילסט ארויסגיין פון ארץ ישראל צוריק גיין אין בבל? רבי יוחנן האט געמיינט ער וויל צוריק גיין אין בבל. המקום יחזירך לשלום, דער אייבערשטער זאל דיר ברענגען אויף דיין ארט לשלום. אתא לקמיה דרבי אלעזר, רב אסי איז געקומען פאר רבי אלעזר'ן, אמר ליה, רב אסי האט געזאגט צו רבי אלעזר'ן חס ושלום דילמא מירתח רתח, אפשר איז רבי יוחנן אויף מיר אין כעס? וואס איך גיי אין חוץ לארץ, כ'וועל לאזן אמר ליה, מאי אמר לך? האט ר' אלעזר אים געפרעגט, וואס האט ער דיר געזאגט? אמר ליה האט ער אים געזאגט, המקום יחזירך לשלום. אמר ליה האט אים ר' אלעזר געזאגט, ואם איתא דרתח אז ער זאל געווען זיין אין כעס, לא הוה מברך לך, וואלט ער דיר נישט געווען געבענטשט? אדהכי והכי, צווישנצייט, שמע לארו לארונא דקאתי, האט ער געהערט אז זי איז נפטר געווארן מען ברענגט אין ארץ ישראל, אמר, האט רב אסי געזאגט, אי ידעי איך זאל געווען וויסן, לא נפקי וואלט איך נישט געווען ארויסגעגאנגען. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, מכבדו בחייו, מען דארף אפגעבן דעם טאטן ווען ער לעבט, און מכבדו במותו, נאכדעם ווי ער שטארבט דארף מען אויך אפגעבן כבוד, איז די גמרא מפרש בחייו כיצד, וועלכע ביז וואס מיינט מען בחייו אפגעבן כבוד? הנשמע בדבר אביו למקום, עס ווערט געהערט די ווערטער פון זיין טאטן אויף דעם ארט, ער ווייסט ער איז דא אויף א פלאץ און דארט גיט מען אפ כבוד זיין טאטן, אים וואלט מען אויך אפגעגעבן כבוד, ער דארף פון זיי פארלאנגען א זאך, קאן ער, אז ער וועט עס פארלאנגען, וועט מען אים נישט אנטזאגן, ער וועט עס פארלאנגען מפני כבוד אביו, וועט מען עס נישט פארלא אנטזאגן, איז איז זאל ער בעטן מען זאל עס טון צוליב כבוד אביו, דאס רופט זיך אן אז ער גיט אפ דעם כבוד דעם טאטן, לא יאמר ער זאל נישט זאגן שלחוני שיקטס מיר אוועק בשביל עצמי ווייל איך דארף אוועק גיין, מהרוני איילט מיר צו די זאך בשביל עצמי ווייל איך הייל זיך, פטרוני באפרייט מיר בשביל עצמי, אלא כולהו אלע זאל ער זאגן בשביל אבא שיקט מיר אוועק ווייל די טאטע דארף מיר האבן. ווי עט אבער זיין אז בשם כבוד כבוד אביו וועט מען נישט טון די זאך און משום כבודו וועט מען יא טון די זאך, דעמאלט זאל ער נישט זאגן מען זאל טון צוליבן טאטן, ס'איז דאך א בזיון פארן טאטן וועט מען דאך נישט גיין טון די זאך. במותו כיצד? וואס הייסט אפגעבן כבוד במותו? היה אומר דבר שמועה מפיו, האט איבער געזאגט אן הלכה פון טאטן, לא יאמר זאל ער נישט זאגן כך אמר אבא, אזוי האט א טאטע געזאגט, אלא כך אמר אבא מרי, אזוי האט געזאגט מיין טאטע מיין האר, הריני כפרת משכבו, איך זאל זיין פאר דעם טאטן די כפרה, דאס הייסט די אלע שלעכטס וואס דארף קומען אויף אים זאל קומען אויף מיר, והני מילי, ווען איז דאס געזאגט געווארן מען זאגט הריני כפרת משכבו, תוך שנים עשר חודש. אין די צוועלף חדשים, ווייל אין די צוועלף חדשים איז דארף ער נאך דורכגיין די משפט וואס מען טוט משפט'ן, מכאן ואילך נאך די צוועלף חדשים אומר זאגט ער זכרונו לברכה לחיי עולם הבא, ווייל ער האט שוין זיכער באקומען זיין שטראף, ווייל רשעי ישראל זענען נישט אין גיהנום מער ווי צוועלף חדשים. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, חכם משנה שם אביו ושם רבו. א חכם. אמאל איז געווען דער סדר, דער חכם האט איבער געזאגט די ווארט צו דעם מתרגם, די הלכה צו דעם מתורגמן, מתורגמן הייסט דער וועלכער האט עס געלאזט הויעך זאגן פאר אלע מענטשן, איז ווען דער חכם זאגט עפעס א ווארט פאר דעם מתורגמן, למשל, מר בר רב אשי. מר, דער זון פון רב אשי, ווען ער זאגט דעם מתורגמן, זאל ער נישט זאגן אז אזוי האט געזאגט רב די הלכה, רב אשי האט געזאגט די און די הלכה, נאר משנה שם אביו ושם רבו, ער זאל משנה זיין, ער זאל זאגן, מר האט געדארפן זאגן, אזוי האט מיר געזאגט מיין טאטע, נישט דערמאנען דעם טאטן ביי דעם נאמען רב אשי. תורגמן, דער וואס טוט אפטייטשן, אינו משנה, ער טוט נישט טשענדזשן, לא שם אביו ולא שם רבו. פרעגט די גמרא, אבוה דמאן? דאס וואס מיר זאגן אז דער מתורגמן איז נישט משנה וועמענס נאמען פון טאטן. טוט ער ניט משנה זיין. אילימא וועסטו וועלן זאגן דאבוה דמתורגמן, למשל דער חכם האט אים געזאגט א הלכה אין דעם נאמען פון דעם טאטן פון דעם מתורגמן, זאל ער נישט משנה זיין דער נאמען פון טאטן נאר ער זאל זאגן זיין נאמען, ס'קאן דאך אזוי נישט זיין, אטו תורגמן לאו בר חיובא הוא, איז דער תורגמן איז נישט מחויב מכבד צו זיין זיין טאטן, אלא אמר רבא, זאגט רבא אזוי, שם אביו של חכם ושם רבו של חכם, דער מתורגמן דארף ניט משנה זיין דעם נאמען פון דעם חכם'ס טאטן און דעם נאמען פון דעם חכם'ס רבי'ן, כי הא אזוי ווי דמר בר רב אשי, מר דער זון פון רב אשי, כי הוה דריש בפירקא, ווען ר'האט גע'דרשנ'ט עפעס אין דער דרשה, איהו אמר, מר האט געזאגט צו דעם מתורגמן אז ער זאל זאגן אבא מרי, די הלכה האט געזאגט אבא מרי, ואמוריה אמר, אבער דער מתורגמן האט געזאגט, הכי אמר רב אשי, אזוי האט געזאגט רב אשי,